ברוך השם, מסכת תענית, דף כו עמוד א. אין משנה, אין משניות איז עס דער גאנצער פרק, אין משניות איז עס אכט משניות בערך, זאגט די משנה, בשלושה פרקים בשנה, דריי צייטן אין יאר, כהנים נושאין את כפיהם, טוען די כהנים דוכענען ארבע פעמים ביום, דריי מאל אין יאר דוכענען די כהנים פיר מאל א טאג, וועלכע פיר מאל? בשחרית, במוסף, במנחה, ובנעילת שערים. נעילת שערים ברענגט רש"י אראפ א ירושלמי, וואס איז די טייטש פון דעם? אנדערע טייטשן, דעריבער ווערט די תפילה אנגערופן תפילת נעילה, ווייל דעמאלט איז די צייט מען פארמאכט שערי מקדש, און אנדערע זאגן, נעילת שערי שמים, וואס פאר נאכט ווערט פארמאכט די שערים וואס זיי נעמען אפ די תפילה פון בייטאג. הייסט דאס אז דריי מאל אין יאר. דוכנט מען פיר מאל א טאג, ווען זענען די דריי מאל א יאר? בתעניות, ווען מען איז גוזר תענית וועגן רעגן, ובמעמדות, און מ'וועט באלד זען אין משנה וואס איז דאס מעמדות, וביום הכיפורים, איז די גמרא פרעגט גלייך אויף דעם, ווי איז מוסף, תענית און מעמדות איז דאך נישט פארהאנען בכלל קיין מוסף, נעילה איז יא פארהאנען, דער ר"ן איז מאריך. אז דעמאלט ווען מ'האט בכלל ביי די תעניתים האט מען געזאגט נעילה מ'האט נאך א תפילה מער מתפלל געווען ער טוט נאך אויף אז ביי די ס'איז דאך געווען דרייצן תעניתים איז געווען ווען ס'האט נישט גערעגנט איז ביי די ערשטע דריי תעניתים איז נישט געווען קיין תפילת נעילה אבער ביי די אנדערע דריי און ביי די לעצטע זיבן איז יא געווען תפילת נעילה און פארוואס זאגט ער ביי אונז ביי די תעניתים איז נישט דא קיין תפילת נעילה ווייל דעמאלט ווען דעם תענית מאכט מען וועגן תפילה מעורר רחמים זיין, דעמאלט איז דא נעילה, אבער ביי אונז די ד' צומות זענען דאך מער אזוי צו זאגן וועגן אבל, וועגן טרויער, ס'איז דאך נישט קיין ענין ווי ס'איז ביי די תעניות פון גשמים, דעריבער איז נישט דא קיין נעילה. איז די גמרא איז מכח דעם אויך, וואס מיר ווייסן דאך, נעילה איז טאקע געווען ביי מעמדות און ביי מעמדות איז אויך געווען נעילה, דעמאלט, ווי די גמרא וועט באלד זאגן, ווען מען האט געדאווענט אויף די קרבנות זאלן ווערן מקובל ברצון איז אויך געווען נעילה, אבער קיין מוסף איז נישט געווען, אויב ס'איז געווען א טאג פון יום טוב איז געווען מוסף, ס'איז געווען א טאג פון ראש חודש איז געווען מוסף, לערנט די גמרא ווייטער אזוי פשט אין דער משנה, בשלושה פרקים בשנה, דריי מאל א יאר. כהנים נושאים את כפיהם, טוען די כהנים דיכענען, טוהן זיך אפשטעלן, ביי יעדן תפילה פון טאג טוען זיי דיכענען, און איינמאל איז פארהאנען, איינמאל איז פארהאנען דאס ארבע פעמים ביום, וועלכ ווען איז דאס דא ארבע פעמים ביום? בשחרית במוסף במנחה ובנעילת שערים, ווען איז דאס פארהאנען נישט אלע דריי מאל, נאר איינמאל יום כיפור, וועלכע דריי מאל? זאגט ער בתעניות ובמעמדות וביום הכיפורים. אין אמת'ן אין אמת'ן וועגן נשיאת כפיים און וועגן דיכענען שטייט דאך דא אין גמרא אז עס איז געוועזן שחרית און ביי מוסף איז עס געוועזן אלעמאל. נאר ביי מנחה, די גמרא ווייטער איז מפורש, ביי מנחה איז נישט געווען אלעמאל, כאטש מיטן דין דארף מען דיכענען ביי יעדע תפילה, נאר ביי מנחה איז שכיח שכרות, אבער תענית איז דאך נישט שייך קיין שכרות, נאכדעם האט מען געדוכנט ביי מנחה, די זעלבע ביי נעילה, און מיר טאקע. ביי מנחה ביי תענית זאגט מען אלוקינו ואלוקי אבותינו, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז די זמן פון דיכענען, איז דאך דא אויף דער זאך א גאנצע אריכות פארוואס טוט מען ביי אונז נישט דיכענען, אין ארץ ישראל איז דא פארשידענע מנהגים, אין גליל איז דא א מנהג מען דיכנט יעדן שבת. אין ירושלים דיכנט מען יעדן טאג, און מען דיכנט יעדן טאג, און שבת און יום טוב דיכנט מען אויכעט נאר ביי מוסף, לכאורה דארף מן הדין דיכענען ביי שחרית אויכעט, האב איך נאכגעזוכט און כ'געזען דער באר היטב ברענגט אראפ דעם בית יוסף, אז דער בית יוסף זאגט בשם האגור בשם הגהות מיימוניות, ווייל א כהן דעם טאג וואס ער דיכנט דארף זיך טובל'ען, און מ'האט נישט געוואלט מטריח זיין די כהנים.

אבער דא אין חוץ לארץ דארף דער כהן ווען ער גייט דיכענען זיך טובל'ן דעם טאג, אבער מען קען עס נישט זאגן אזוי, ווייל דער מנהג וואס איז דא אין ארץ ישראל איז דער זעלבער מנהג אויך אין מצרים, דער בית יוסף אליין ברענגט אראפ אז דער מנהג אין ארץ ישראל און מצרים איז צו דיכענען יעדן טאג. איז ביי אונז דיכנט מען נאר ביי מוסף, איז דער רבי ברענגט אראפ אין שלחן ערוך דאס לשון פון רמ"א, פארוואס דיכנט מען נאר ביי מוסף, ווייל מ'דיכנט מ'דיכנט נאר יום טוב, ווייל אין חוץ לארץ איז מען נישט בשמחה, און אין דער ענין פון דיכענען דארף זיין די כהנים זאלן זיין בשמחה. און מען דוכנ'ט נאר ביי מוסף, ווייל מוסף איידער מען גייט אוועק פון שול, איידער מען גייט זיך משמח זיין מיט שמחת יום טוב, דעמאלטס איז דער זמן ווען מען זאל דוכענען, אבער אלע זאגן אז ריכטיג איז נאר ווי מען פירט זיך אין ארץ ישראל, די דוכענען איז דאך א מצוות עשה, האב איך געזען אמאל א מעשה פון איינעם פון די פריערדיגע דורות, וואס ער האט געלאזט ספעציעל אויפבויען א שול, ווייל ער האט געוואלט איינפירן מען זאל דוכענען אלע טאג, איז אין דער שול וואס איז פריער מען האט נישט געדוכנ'ט אלע טאג, האט ער נישט געוואלט משנה זיין די מנהג, האט ער ספעציעל אויפגעבויט א שול. נאכער איז געשען א ניט גוטע זאך, ס'עפעס א שריפה געווען, האט ער תולה געווען אז צוליב דעם מאל ווייל ער האט געוואלט משנה זיין, פאר דערפאר איז דאס געשען. אלו הן מעמדות, מיר האבן פריער דערמאנט אין דער משנה מעמדות, וואס איז דאס מעמדות? לפי שנאמר ווייל ס'שטייט אין פסוק צו את בני ישראל, זאג אן די אידן את קרבני לחמי, דא דער פסוק רעדט דא וועגן קרבן תמיד, ס'איז א חיוב אויף דעם כלל ישראל מען זאל מקריב זיין פון זייער געלט א כבש, א שעפסל אינדערפרי און א שעפסל פארנאכט. און דאס איז א קרבן פון כלל ישראל, און דארטן שטייט אין פסוק דערמאנט תשמרו להקריב, מקריב זיין דעם קרבן פון מענטש, והוא אינו עומד על גביו, דער מענטש איז דארטן נישט דא, ווי קען מען מקריב זיין זיין קרבן? התקינו נביאים ראשונים, האבן מתקן געווען די ערשטע נביאים שמואל און דוד, עשרים וארבעה משמרות, מ'האט איינגעטיילט די כהנים אויף פיר און צוואנציג משמרות, ועל כל משמר ומשמר, אין יעדן משמר. היה מעמד בירושלים, איז געוועזן א מעמד אין ירושלים, א טייל פון די אידן, די אידן זענען אויך געווען איינגעטיילט אין פיר און צוואנציג גרופעס, און ווען ס'איז געווען זייער צייט זענען זיי געווען ביי דעם קרבן. של כהנים. ס'געווען א משמר פון כהנים של לוויים, ס'געווען א משמר פון די לוויים, וואס די לוויים האבן זיך דאך געדארפן געפינען בשעת מ'איז מקריב דעם קרבן און זאלן זאגן דעם שיר ושל ישראלים, און ס'געווען א משמר פון אידן וואס ווערט אנגערופן מעמד, וואס דער מעמד, די אנשי המעמד, האבן געדארפן זיך געפינען בשעת מ'האט מקריב געווען דעם קרבן. הגיע זמן המשמר לעלות, ווען ס'איז געקומען די צייט פון משמר אז זאל ארויפגיין ירושלים, כהנים ולוויים עולים ירושלים, די כהנים און די לוויים וואס ווען ס'איז זייער משמר גייען ארויף אין ירושלים, וישראל שבאותו משמר. און די אידן וואס זענען געווען אין דעם משמר וואס דעמאלט איז זייער מעמד, די וועלכע זענען געווען ווייט פון ירושלים, מתכנסים לעריהם, האבן זיך צוזאמענגעקליבן אין זייערע שטעט צו דער שטאט פון דעם ראש המעמד, די וועלכע זענען געווען נאנט צו ירושלים, די אידן, האבן זייער מעמד איז געווען אין ירושלים, און די ווייטע, היו מתכנסים בעריהם.

וקוראים במעשה בראשית, און זיי האבן געליינט במעשה בראשית, פון בראשית ברא אלקים ביז ויכולו, פארוואס? ווייל די וועלט האט א קיום אין דעם זכות פון די קרבנות, רש"י דערמאנט עס אויפן חומש, ס'איז א גמרא, עס איז ווייטער דא, אז אברהם אבינו האט געפרעגט דעם אייבערשטן, וואס וועט זיין אז די אידן וועלן ווייטער זינדיגן? און וועט קומען ווי בדור המבול וועט די וועלט אונטערגיין, האט דער אייבערשטער געזאגט אז זיי וועלן מקריב זיין פאר מיר קרבנות, און אין דעם זכות פון די קרבנות וועט די וועלט האבן א קיום, די אידן וועלן האבן א קיום, דעריבער טוט מען דעמאלט ליינען מעשה בראשית. ואנשי המעמד, דאס איז איינגערינגעלט צו די דריטע משנה. אין משניות איז א באזונדערע משנה, די מענטשן פון מעמד היו מתענין האבן געפאסט ארבעה ימים בשבוע, פיר טאג אין וואך, מיום ב', פון מאנטאג ועד יום חמישי ביז דאנערשטאג, דיע מיינט מען ביידע, סיי דיע וואס זענען געווען אין ירושלים און סיי דיע וואס מתכנסים בעריהם. ולא היו מתענין ערב שבת, ערב שבת האבן זיי נישט געפאסט מפני כבוד השבת, ווייל אז מען פאסט אין ערב שבת ווען עס קומט די ערשטע מינוטן פון שבת, וועלן זיי דאך ווי מען זאגט זיין אין תענית, וועלן זיי דאך א שטיקל צייט זיין אין תענית, דעריבער האבן זיי נישט געפאסט ערב שבת. פרייטאג. ולא באחד בשבת.

טרעפט מען אויך אויף יסורים אז דער מענטש ווערט אפגעשוואכט, דאס לשון אין גמרא איז מה לי קטלא כולה מה לי קטלא פלגא, קטלא איז דאך די טייטש אויך מיתה אויף אראמיש. ביום הראשון, דעם ערשטן טאג פון דער וואך, דאס הייסט זונטאג, האט מען געליינט אין תורה בראשית ויהי רקיע, איז אזוי, ס'זענען דאך צוויי פרשות אין דער פרשה פון בראשית, איז דא פינף פסוקים, האט מען געליינט פאר דעם ערשטן דריי פסוקים, און פאר דעם אנדערן האט מען געליינט דעם דריטן פסוק וואס דער ערשטער האט געליינט מיט נאך צוויי, אין יהי רקיע איז דא דריי פסוקים האט מען דאס געליינט פאר איין מענטש, בשני אין צווייטן טאג יהי רקיע האט מען געליינט פאר איינעם, ויקוו המים די פרשה וואס הייבט זיך אהן יקוו המים דאס האט מען געליינט פאר צוויי מענטשן.

א גרויסע פרשה טוט מען אויפרופן צוויי מענטשן והקטנה, און א קליינע פרשה ביחיד, בשחרית, במוסף, ובמנחה, נכנסין וקורין על פיהם כקורין את שמע, איז אין גמרא פארהאנען א שאלה וויאזוי איך זאל לערנען פשט אין דער משנה, צי זאל איך לערנען בשחרית אז מען האט געליינט אינדערפרי, און במוסף ובמנחה, און נכנסין וקורין על פיהן כקורין את שמע, און ביי מוסף און ביי מנחה האט מען נישט געליינט אין תורה נאר על פה, אבער די גמרא פירט אויס אנדערש, איך דארף אזוי אה לערנען, אז ביי שחרית ביי מוסף האט מען געליינט אין תורה, ארויסגענומען א ספר און געליינט. ובמנחה איז נכנסים וקורין על פיהם כקורין את שמע. ערב שבת ביי מנחה לא היו נכנסים, דעמאלט האבן זיך נישט צוזאמען גענומען די אנשי מעמד מפני כבוד השבת, מען דארף זיך צוגרייטן צרכי שבת. רש"י. בשלושה פרקים במוסף מפרש בגמרא, מוסף די גמרא מפרש, תעניות ומעמדות איז דאך נישט געווען קיין מוסף, נעילת שערים, מפרש בברכות ירושלמי מען טוט דערקלערן אין מסכת ברכות ירושלמי בפרק תפילת השחר, אימתי נעילה, ווען הייסט נעילה, יש אומרים אנדערע זאגן מען מיינט נעילת שערי מקדש, ווען מען פארמאכט די טויערן פון מקדש דעריבער ווערט עס אנגערופן נעילה. ויש אומרים נעילת שערי שמים, מען פארמאכט די טויערן פון הימל, שנועלין אותן מען פארמאכט זיי לעת ערב בגמר תפילה, ונוהגין היו מען האט זיך געפירט להתפלל תפילת נעילה בכל תעניתם, יעדן תענית האט מען געדאווענט נעילה, כדרך שמתפללים ביום הכיפורים, אזוי ווי מיר דאווענען נעילה יום כיפור אזוי האבן זיי געדאווענט יעדן תענית, און במעמדות אויך, אלו הן מעמדות המתענין. זיי האבן מתפללין בעריהם, די וואס ס'פאסטן האבן געדאווענט ביי זיי אין די שטעט, שיתקבל ברצון קרבן אחיהם, ס'זאל ווערן אנגענומען ברצון דער קרבן פון די אידן, דער קרבן תמיד, כדלקמן. וואס איז דאס דער ענין פון די מעמדות? לפי שנאמר צו את בני ישראל וגומר. שהתמיד בא דער קרבן תמיד קומט מן השקלים של כל ישראל, פון די האלבע שקלים וואס אלע אידן האבן געגעבן, ואי אפשר ס'קען נישט זיין שיהו כל ישראל עומדים על גבי קרבנם, דער קרבן תמיד איז פון אלע אידן, אבער אלע אידן קען נישט זיין ביי דעם קרבן, און מינו מעמדות להיות במקומם, האט מען באשטימט א טייל פון די אידן זאלן זיין אויף זייער ארט. נביאים הראשונים שמואל ודוד, בגמרא מפרש די גמרא דאס מפורש. על כל משמר, ארבעה ועשרים משמרות של כהנים היה, ס'געווען פֿיר און צוואַנציק משמרות, חלקים איינגעטיילט די כהנים, און שמואל ודוד תקנום, ועל כל משמר ביי יעדן משמר היה מעמד בירושלים שקבועין ועומדים בעיר, וואס זענען געווען דארט אין ירושלים, ועומדים על קרבן אחיהם, זענען געווען אין ירושלים בשעת הקרבת התמיד. און לבד אלו הדרים בירושלים, א חוץ די וואס ס'וואוינען אין ירושלים, היו מעמדות בכל עיר, איז געווען מעמדות אין אלע שטעט, און שישראל נחלקו, די אידן זענען געווארן איינגעטיילט אויכעט לכ"ד מעמדות, צו פיר און צוואנציג מעמדות, כנגד ארבעה ועשרים משמרות, אנטקעגן די פיר און צוואנציג משמרות, כדתניא בברייתא. של מ"ט מידות, והיינו דתנן, דאס איז דא האט מען געלערנט, היה מעמד בירושלים, ס'איז געווען א משמר פון כהנים און לוויים וישראלים, כהנים ולוויים של משמר היו עולים, די זענען ארויף געגאנגען לירושלים, כהנים זענען ארויף געגאנגען לעבודה, ולוויים לשיר. און מכל המעמדות איז אויכעט היו קבועים בירושלים לעמוד על קרבן אחיהם, א טייל פון די מעמדות זענען געווען אין ירושלים והשאר, און די אנדערע די וואס זענען געווען געשיידן ווייט פון ירושלים, היו מתכנסים לעריהם זיי האבן זיך צוזאמען גענומען די שטעט, און מתפללים על קרבן אחיהם זיי האבן מתפלל געווען אויפן קרבן תמיד, שיתקבל ברצון. מען זאל עס זאל ווערן אנגענומען פאר דעם אייבערשטן און מתענין האט מען געפאסט און מוציאין ספר תורה, מען האט ארויסגענומען מען האט געליינט אין דער תורה ביום תעניתם, לאו דווקא ביום תעניתם, ווייל זונטאג האט מען דאך נישט געפאסט, און דא האבן מיר דאך געלערנט אז זונטאג האט מען אויך געליינט, זונטאג האט מען געליינט בראשית מיט יהי רקיע וקורין במעשה בראשית איז בגמרא מפרש טעמא, די גמרא מפרש פארוואס מ'האט געליינט מעשה בראשית, ביום הראשון של שבוע דער איז די זונטאג קורין בראשית, פרשה ראשונה און פרשת יהי רקיע דאס איז די צווייטע פרשה, לפי שאין בפרשת בראשית לבדה ט' פסוקים, אין דער פרשה פון בראשית ביז יהי רקיע איז דאך א פרשה, איז נישט דא קיין ניין פסוקים. כדי קריאת אז מען זאל קענען אפרופן כהן לוי וישראל וכן כולם, האט מען געדארפן האבן ניין פסוקים, בשישי האט מען געליינט ותוצא הארץ עד ויכולו, לפי שבפרשת תוצא הארץ אין בה דארט איז נישט דא אלא שמונה פסוקים נאר אכט פסוקים, לפיכך דעריבער אומר ויכולו, ווען זיי נעמען צו ויכולו דאס איז דאך שוין נאך מעשה בראשית. פרשה גדולה שבפרשיות הללו, די גרויסע פרשה פון די פרשות, קורין אותה בשניים האט מען געליינט פאר צוויי מענטשן, כגון פרשה ראשונה של בראשית, די ערשטע פרשה פון בראשית ביז יהי רקיע, יש בה חמשה פסוקים, דארט איז דא פינף פסוקים, היו קורין אותה בשניים האט מען אויפגערופן צוויי מענטשן, כדאמרינן בגמרא, אזוי ווי מיר זאגן אין גמרא, יהי רקיע האט געליינט באחד איין מענטש, בראשית צוויי מענטשן, און יהי רקיע דער דריטער מענטש, וביום השני מאנטאג יהי רקיע באחד יקוו בשניים, צוויי מענטשן שיש בה ה' פסוקים, אין יקוו איז דא פינף פסוקים, מען דארף האבן זעקס, האט מען דאך פריער געזאגט אז דעם דריטן פסוק האט מען געליינט פאר דעם פריערדיגן פאר דעם שפעטערדיגן, אזוי ווי מיר טוען ראש חודש. ביום השלישי יקוו באחד, יעצט דא האט מען געקאנט ליינען יקוו פאר איינעם שאין בה אלא ה' פסוקים, כ'האב נישט געדארפן יעצט דא דינסטאג האב איך נישט געדארפן טוהן ווי מאנטאג יקוו פאר צוויי מענטשן, נאר כ'האב עס געקאנט ליינען פאר איינעם, ויהי מאורות בשניים שיש בה ו' פסוקים, און אויב איך האב א ברירה. אז איך זאל ליינען דריי דריי נישט נאכאמאל איבערליינען דעם פסוק איז דאך בעסער, ווייל דא איז דאך דא א צווייטע שאלה, ס'איז דא א דין די די וואס מען זאל נישט ענדיגן פאר די מענטש אויב ס'איז געבליבן ווינציגער ווי דריי פסוקים פאר די פרשה, דא אויך אז די פרשה האט נאר פינף פסוקים און איך ליין פאר דעם ערשטן דריי לאזט זיך איבער נאר צוויי, איי פארוואס מעג מען דאס? ווייל איך האב נישט קיין ברירה. אבער דא אויפן דריטן טאג האב איך דאך א ברירה, אז יקוו ס'איז דא פינף פסוקים זאל עס ליינען איין מענטש, ווייל ויהי מאורות יהי מאורות איז דאך פארהאנען זעקס פסוקים וועלן ליינען צוויי מענטשן, וקורין אותה על פיהם כל אחד בפני עצמו. כמבואר בגמרא, די רשי ווייס איך נישט, ווייל אין גמרא ווייטער איז דאס נישט דא. די גמרא פרעגט מאי קאמר, מעיקרא קתני אין אנפאנג שטייט אז פרשה קטנה, דמשמע ווייזט אויס דבספר תורה קורין, אז מ'ליינט אין ספר תורה והדר תנא על פיהם, נאכדעם שטייט על פיהם, אין גמרא שטייט אנדערש די קשיא, די גמרא פרעגט אזוי, דאס איז זיכער אז ביי שחרית אין די תורה. און ביי מנחה איז על פה, נאר די גמרא פרעגט ווי איז מוסף, צי זאג איך ביי שחרית און ביי מוסף אין די תורה און מנחה על פה, אדער ביי שחרית ליין איך אין די תורה און מוסף און מנחה על פה, און רשי זאגט דא אנדערש, פרשה בנעילה ליכא, ביי נעילה ליינט מען נישט קיין פרשה. די גמרא איז די פערדע משנה משניות, כל יום שיש בו הלל. א טאג וואס אין דעם טאג איז דא הלל אין בו מעמד בשחרית, איז די וואס זייער מעמד איז געווען אין ירושלים, און האבן זיי דאך געדארפן זיין בשעת מ'איז מקריב דעם קרבן, איז דעמאלט אין בו מעמד האבן זיי דעמאלט נישט מתפלל געווען, ווייל זיי האבן דאך נישט קיין צייט צו מאכן דעם מעמד, ווייל מ'ליינט דאך הלל. איז איז דער הלל האט מדחה געווען די מעמד? ווי איז אבער די וואס זענען געווען חוץ לירושלים? ביי די ביי זיי איז געווען אי מעמד אי הלל, אזוי ווי עס זאגט רשי, קרבן מוסף, א טאג וואס איז דעמאלט געווען א קרבן מוסף, אין בנעילה אז ס'איז געווען א קרבן מוסף. איז נישט בלויז קיין מעמד איז נישט געווען ביי דעם ביי מוסף און נישט בלויז ביי מנחה נאר נעילה וואס נעילה איז דאך געקומען שפעטער איז אויכעט נישט געוועזן קיין מעמד זיי האבן זיך נישט צוזאמען גענומען זאלן ליינען זאלן מתפלל זיין אויף קרבן אחיהם. נעילה איז דאך שטענדיג נאך מנחה דאס איז דאך די טייטש נעילה מען שליסט אפן טאג קרבן עצים מיר וועלן ווייטער לערנען וואס הייסט דאס קרבן עצים. אז ס'איז געווען א קרבן עצים אין במנחה, איז ביי מנחה איז נישט געווען קיין מעמד, אבער ביי נעילה איז יא געווען מעמד. דברי רבי עקיבא, אזוי לערנט רבי עקיבא ווייטער אין גמרא, ווען ביי דער פיסקא איז א רשי סותר ווי רשי לערנט דא, דא לערנט רשי אז אין בנעילה איז ביי מנחה, אוודאי און אוודאי נישט געווען און דארטן זאגט רשי אז בנעילה איז נישט געווען און מנחה איז יא געווען אמר לו בן עזאי דברי רב עקיבא אזוי לערנט רב עקיבא אמר לו בן עזאי האט בן עזאי געזאגט צו רב עקיבא כך היה רב יהושע שונה רב יהושע האט אזוי געלערנט קרבן מוסף אין במנחה דעמאלט ווען ס'דא א קרבן מוסף איז קיין מעמד נישט געווען ביי מנחה, אבער בנעילה איז יא געווען, קרבן עצים אין בנעילה איז נישט געווען בנעילה, און ביי מנחה אוודאי און אוודאי נישט, ווייזט אויס פון רש י, חזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי, און רבי עקיבא האט געלערנט אזוי ווי בן עזאי האט אים געזאגט אין נאמען פון רבי יהושע אז דעמאלט ווען ס'איז געווען א קרבן מוסף איז נישט געווען קיין מעמד ביי מנחה, און ווען ס'איז געווען א קרבן עצים איז נישט געווען בנעילה. זמן, די צייט, עצי, כהנים והעם, תשעה. זיבן, ניין מאל אין יאר איז געווען. די צייט וואס דעמאלטס האט זיך אנגערופן ס'איז א קרבן עצים, און אין יעדן מאל אין דיע טעג ווען ס'איז געווען דער קרבן עצים איז געווארן נדחה דער מעמד. וואס איז דאס דער קרבן עצים? ווען בשעת די אידן זענען ארויפגעגאנגען פון גלות בבל זענען זיי דעמאלט געווען זייער ארעם, ס'איז נישט געווען קיין האלץ צו דער מערכה, האט זיך געפונען א משפחה וועלכע זיי האבן גע'מנדב געווען האלץ ראש חודש ניסן, און זייער האלץ איז געווען גענוג ביז צוואנציג טאג אין תמוז, א צייט, ניסן, אייר, סיון, דריי חדשים, צוואנציג טאג אין תמוז האט א צווייטע משפחה מנדב געווען. אזוי איז געוועזן נײַן מאל נדבות. איז אזוי איז דא דער דין ווען איינער איז מנדר עצים למערכה, אויב ס'דא יעצט האלץ צו מערכה נעמט מען נישט זיינע האלץ, אבער ביי דיע מענטשן איז דאס געבליבן נישט בלויז פאר זיי נאר אויף די שפעטערדיגע דורות, ס'געווען א יום טוב אויף די, מיר האבן זיך געלערנט אין גמרא וואס עס זאגט רבי אלעזר בר צדוק דוכט זיך אז ער איז פון די בני סנאה וואס זייער יום טוב איז געוועזן צען טאג אין חודש אב, ווייל דער דער יום טוב איז שוין געווארן אויף אלע שפעטערדיגע דורות אז דער טאג. האט די משפחה רעכט צו ברענגען האלץ, און אפילו ס'איז דא האלץ אין דער מערכה איז מען מקריב זייער האלץ, און אחוץ דעם האבן זיי געברענגט א קרבן, מכח דעם וואס זיי האבן געברענגט די האלץ האבן זיי געברענגט א קרבן, און ס'איז געווען פארשטייט זיך א יום טוב, איז דאס געווען ניין מאל אין יאר ניין צייטן, באחד בניסן. בני ארח בן יהודה איז געווען די משפחה בני ארח בן יהודה פון די שבט יהודה, בעשרים בתמוז בני דוד בן יהודה, די דריטע צייט איז בחמישה באב בני פרעוש בן יהודה, בשבעה בו, זיבן טאג אין אב, בני יונדב בן רכב, בעשרה בו בני סנאה בן בנימין. בחמשה עשר בו בני זתוא בן יהודה ועמהם מיט זיי איז געוועזן כהנים און לוויים וכל מי שטעה בשבטו יעדער איינער וואס ער האט געוויסט אז זיין משפחה האט געברענגט דעם קרבן עצים אז זיין משפחה איז האט דאס געברענגט נאר האט נישט געוויסט מיט וועמען האט זיך משתתף געווען מיט זיי ובני גונבי עלי ובני קוצעי קציעות די גמרא וועט ווייטער זאגן ווער דאס איז געוועזן. און דאס איז געווען גענוג וואס זיי האבן געברענגט צוואנציג טאג אין אלול איז געווען גענוג ביז איין טאג אין טבת באחד בטבת שבו בני פרעוש די בני פרעוש וואס זיי האבן דאך שוין זיי זענען דאך שוין דאך געהאט געברענגט די האלץ בני פרעוש איז יעצט דא איז איז אחד בטבת שבו בני פרעוש שניה האבן זיי געברענגט א צווייטע מאל באחד בטבת לא היה בו מעמד די וואס זענען געווען אין ירושלים איז נישט געווען קיין מעמד פארוואס שלא שהיה בו הלל און הלל איז דאך דוחה די מעמד פון שחרית, און ס'איז געווען קרבן מוסף, ס'איז דאך ראש חודש, וקרבן עצים, אחד בטבת דאס איז דאך חנוכה, ס'איז דאך חנוכה, איי פארוואס דערמאנט ער נישט אחד בניסן, די גמרא פרעגט עס ווייטער, זאגט די גמרא אויף אז דער הלל וואס מען זאגט ראש חודש דאס איז נאר א מנהג, דאס איז נישט קיין חיוב. אחד בטבת איז דאך חנוכה, דעמאלט איז א חיוב צו זאגן הלל, און מען זאגט עס טאקע דעמאלט גאנץ הלל. חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, פינף זאכן האט פאסירט מיט אונזער עלטערן שבעה עשר בתמוז, וחמישה און פינף זאכן בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז, זיבעצן טאג אין חודש תמוז, נשתברו הלוחות, איז געווארן צו האט משה רבינו צובראכן די לוחות ווען די אידן האבן געמאכט דעם עגל, ובטל התמיד, ס'איז בטל געווארן די תמיד, רש"י זאגט דא א ווייל ס'איז געווען א גזירה מען זאל נישט מקריב זיין דעם קרבן תמיד, אין אנדערע ערטער דוכט זיך מיר געדענק איך ווערט דערמאנט ווייל מען האט באלאגערט די שטאט און ס'איז נישט געווען גענוג קרבנות. והובקעה העיר, די שטאט ירושלים איז די מויער געווארן צעשפאלטן, ושרף אפוסטמוס את התורה, מען האט פארברענט די תורה, והעמיד צלם בהיכל, מען האט אריינגעשטעלט א צלם אין היכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו, איז געווען די גזירה אויף אונזערע עלטערן שלא יכנסו לארץ, דאס וואס שטייט אין דער תורה ביי די מרגלים, מ'האט געוויינט בלילה ההוא די נאכט, דאס איז די נאכט פון תשעה באב, און מען האט דאס באשטימט בכיה לדורות. וחרב הבית בראשונה, די בית המקדש איז געווארן, דער ערשטער בית המקדש איז חרוב געווארן בשני' און דער צווייטער. ונלכדה ביתר, די שטאט ביתר איז געווארן דעמאלט איינגענומען. די שטאט ביתר איז געווארן איינגענומען, דאס איז שוין געווען נאכן חורבן א פאר און פופציג יאר, דוכט זיך צוויי און פופציג יאר נאכן חורבן, דעמאלט איז געוועזן בן כוכבא און ס'איז געווען אסאך, רבי עקיבא האט געהאלטן מיט אים, דער רמב"ם אין הלכות מלכים דוכט זיך פרק י"ד טוט דערמאנען וועגן אים, דער תפארת ישראל ברענגט אראפ אז דעמאלט זענען אומגעקומען. פינף הונדערט אכציג טויזנט אידן האבן געוואוינט אין דער שטאט ביתר. ונחרשה העיר, און די שטאט איז געווארן געאקערט. ווייטער שטייט אין גמרא אז פארוואס איז א יום טוב חמשה עשר באב, ווייל חמשה עשר באב האט מען ערלויבט מען זאל קובר זיין די הרוגי ביתר, דאס איז געווען עטליכע יאר שפעטער. משנכנס אב ממעטין בשמחה, ווען עס קומט אריין דער חודש אב איז מען ממעט בשמחה, ווייל דער איז דער חודש, און ווי מען זאגט איז א חודש מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב, עס איז א טאג וועלכע מען דארף ממעט זיין בשמחה. שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, דיע וואך וואס דיע וואך איז תשעה באב, אסור מלספר טאר מען זיך ניט אפשערן ומלכבס און צו וואשן די וועש. ובחמישי און דאנערשטאג מותרין מפני כבוד השבת, דאס הייסט אויב תשעה באב געפאלט פרייטאג מעג מען זיך דאנערשטאג אפשערן צוליב כבוד השבת. ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תבשילים. ביי דער סעודה המפסקת זאל מען נישט עסן צוויי געקאכטע זאכן, לא יאכל בשר ולא ישתה יין, דאס גייט אויך ארויף אויף סעודה המפסקת, און ביי אונז איז דאך דער מנהג אז מען עסט נישט קיין פלייש און מען טרינקט נישט קיין וויין פון ראש חודש. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, ישנה, ער טוט נישט אינגאנצן פארביטן טרינקען וויין, נאר נישט אזוי פיל ווי אלעמאל ר' יהודה מחייב בכפיית המיטה, ר' יהודה זאגט אז תשעה באב דארף מען די בעט איבער דרייען, ס'ווערט דאך אויך דערמאנט ביי אבלים די זאך, מ'זאל נישט שלאפן אויף דעם בעט, ולא הודו לו חכמים, האבן די חכמים נישט מודה געווען. יעצט גייט זיך ענדיגן די מסכת משניות מיט א פרייליכע זאך. אמר רבן שמעון בן גמליאל, האט רבי שמעון בן גמליאל געזאגט, לא היו ימים טובים לישראל, ס'איז נישט געווען קיין אזעלכע יום טובים צו די אידן, כחמשה עשר באב, ווי פופצן טאג אין חודש אב, וכיום הכפורים ווי יום כיפור. שבהן, שבהן ווייזט אויס אז דאס גייט ארויף אויף ביידע, סיי אויף חמשה עשר באב און סיי אויף יום כיפור. בנות ישראל יוצאות, די אידישע טעכטער זענען ארויסגעגאנגען בכלי לבן מיט ווייסע כלים שאולים געבארגטע, אלע האבן אנגעטון די געבארגטע כלים, כדי מען זאל אפילו די וואס זענען רייך האבן אויך געדארפן בארגן, כדי מען זאל נישט פארשעמען די וואס האבן נישט, שלא לבייש את מי שאין לו, און די זעלבע זאך. כל הכלים טעונין טבילה, אלע כלים האט מען געדארפן איידער מען טוט אן די מלבישים האט מען זיי געטובלט, ווייל קען אמאל זיין מען ווייסט נישט אויף די אנדערע אפשר איז ער טמא, ווי אנדערע זאגן דער טעם איז וועגן בושה. ובנות ישראל יוצאות די בנות ישראל זענען די אידישע טעכטער זענען ארויסגעגאנגען וחולות בכרמים זיי האבן געטאנצט אין די וויינגערטנער. ומה היו אומרות, וואס האבן זיי געזאגט, בחור, שא נא עיניך, הייב אויף דיין אויגן וראה, זע, מה אתה בורר לך, וואס דו קלייבסט דיר אויס, אל תתן עיניך, זאלסט נישט פירן דיינע אויגן בנוי, אין שיינקייט, תן עיניך, גיב דיינע אויגן במשפחה, אין יחוס, שקר החן והבל היופי, די חן. און די שיינקייט איז פאלש, אשה יראת השם היא תתהלל, טייטשן אנדערע ביי אשה יראת השם היא תתהלל, דעמאלט איז די חן און די יופי אויך א זאך. ואומר נאך שטייט אין פסוק תנו לה מפרי ידיה, גיט איר פון אירע מעשים ויהללוה וועלן איר לויבן בשערים אין די טויערן אין די שטעט מעשיה, וכן הוא אומר און אזוי שטייט אין פסוק צאינה וראינה און דער ר"ן זאגט פון דעם ווארט צאינה וראינה איז די דא לערן נאך אפ דעם ענין אז מען גייט ארויס וחולות בכרמים בנות ציון במלך שלמה דאס גייט ארויף אויפן אייבערשטן במלך שהשלום שלו בעטרה די קרוין שעטרה לו אמו וואס די מאמע האט אים אנגעקרוינט, ביום חתונתו און ביום שמחת לבו, ביום חתונתו זה מתן תורה, דאס איז מתן תורה, און ביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, און וואס גייט עס ארויף זה בנין בית המקדש, און דער מהרשא ברענגט אראפ צוויי טייטשן. איין טייטש איז אז בנין בית המקדש איז פארבינדן מיט פֿופֿצן טאג אין אב, ווען פֿופֿצן טאג אין אב איז דאך געווען דער ענין וואס מען האט דעמאלט געמאכט א יום טוב ווייל מען האט געענדיגט די מצוה פון שניידן די האלץ צו די מערכה, און אנדערע טייטשן דאס גייט ארויף אויף יום כיפור ווייל די חנוכת וואס מען האט באנייט דעם מקדש האט זיך געצויגן נאך אריין אין יום כיפור. רשי, כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד שחרית, אותן שהיו בירושלים, די פון מעמד וואס איז געווען אין ירושלים, לא היו מתפללין על קרבן אחיהם ביום, אזוי דארף שטיין שיש בו הלל, לפי שאין להם פנאי זיי האבן נישט קיין צייט, לעשות מעמדם צו זאגן צו מאכן זייער מעמד שקוראים את ההלל. ומפני ההלל צוליב הלל היו דוחין את המעמד, ווייל די אין ירושלים דארפן דאך אויכעט זיין בשעת מקריב זיין דעם קרבן, אבער די וועלכע זענען ניט אין ירושלים האבן צייט אי אויף הלל אי אויפן מעמד קרבן מוסף, יום שיש בו קרבן מוסף בירושלים, א טאג וואס אין ירושלים איז געווען א קרבן מוסף,
אין בו מעמד בנעילה בירושלים. וכל שכן און אוודאי און אוודאי אויב נעילה איז נישט געווען, במנחה הסמוכה למוסף איז אויך נישט געווען, לפי שהיו טרודים במוסף, ווייל זיי זענען געווען טרוד אין די מוסף, שיש בו וואס אין דעם איז דא להקריב בהמות מקריב זיין בהמות יותר מער מתמיד, שהוא אחד, די קרבן תמיד איז דאך איין כבש, אין לך מוסף בלא שתי בהמות. די קלענסטע מוסף איז צוויי בהמות שבת איז שני כבשים שבת איז אפילו נישט געווען קיין מעמד נאר מען רעדט רשי גייט דא זאגן וועגן בכלל וועגן מוסף איז אזוי יעדע די קלענסטע מוסף האט נײַן בהמות וואס איז געווען מעמד וואס איז געווען מעמד ראש חודש איז דא צען בהמות. צוויי פרים און איין איל און שבעה כבשים מיט א שעיר.
קרבנות האבן נישט געהאט קיין צייט. ולא היה להם פנאי כלל, זיי האבן נישט געהאט קיין צייט, שהכהנים של מעמד טרודים זענען פארנומען במוסף, וישראל שבהם היו טרודים, לחטוב עצים ולשאוב מים, וואס איז דער פשט אין רשי? אז די אידן האבן געהאקט האלץ און געשעפט וואסער, איז ווי דעריבער ווערט דוחה אפילו מעמד דנעילה. מיר ווייסן דאך ווער איז געווען די חוטבי עצים שואבי מים, דאס איז דאך געווען די נתינים. איז דער תוספות יום טוב פרעגט עס, זאגט דער תוספות יום טוב אזוי, אז די נתינים זענען געווען חוטבי עצים שואבי מים פאר דעם צורך פון די כהנים, און זיי זענען געווען חוטבי עצים שואבי מים וואס מען האט געדארפן האבן צו דעם מזבח. קרבן עצים, די גמרא מפרש, די גמרא מפורש, כגון אחד מט' מט' זמנים איינס פון די ניין צייטן, ואותו היום שהיה בו קרבן עצים, דער טאג וואס איז געווען א קרבן עצים, אפילו לא היה בו מוסף, אפילו עס איז נישט געווען קיין מוסף, היה נדחה מעמד של מנחה, דער מעמד פון מנחה האט מען אוועקגעשטויסן פון די קרבן עצים, צוליב'ן קרבן עצים. מפני שקרבן עצים קודם למנחה, ווייל די קרבן עצים איז פאר מנחה, ודוחה ס'איז דוחה מעמד הסמוך לו, אבל לא של נעילה, פון נעילה איז עס נישט דוחה געווען, נאר ביי נעילה איז יא געוועזן מעמד. כך היה רבי יהושע דורש קרבן מוסף אין בו במנחה, וטעמא מפורש בגמרא. זמן די צייט עצי כהנים והעם שמתנדבים עצים וואס זיי האבן רעכט דעמאלט מנדב זיין האלץ תשעה באלו ט' זמנים די ניין צייטן היו הכהנים והעם מתנדבים להביא עצים האבן די כהנים די פאלק די באשטימטע משפחות מנדב געווען צו ברענגען האלץ והיו מקריבים קרבן אותו היום דעם טאג האבן זיי אויך געברענגט א קרבן. ואפילו היו עצים הרבה למערכה, אפילו א סאך האלץ איז געווען צו די מערכה, היו אלו מתנדבים, האבן די מנדב געווען האלץ ומקריבין באלו תשעה זמנים, ווייל אין אמת'ן קען יעדע איד שטענדיג מנדב זיין האלץ צו די מערכה, נאר די ניין צייטן די מענטשן האבן געברענגט האט מען עס גלייך מקריב געווען.

באחד בטבת שהוא ראש חודש וחנוכה לא היה בו מעמד נשתברו הלוחות שבעה עשר בתמוז איז געווארן צובראכן די לוחות בגמרא מפורש ובטל התמיד לפי שגזרה המלכות גזירה מלהקריב עוד ווייל די מלכות האט גוזר געווען מען זאל נישט מקריב זיין דעם תמיד והועמד צלם בהיכל שהעמידו מנשה כמפורש בתרגום ירושלמי בפרשת השמים כסאי וגומר על אבותינו, ס'איז דעמאלט געווען א גזירה על אבותינו זאל נישט אריינגיין אין ארץ דור המדבר, ווי איז געווען דאס לשון אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ וגומר ביתר עיר גדולה, א גרויסע שטאט והיו ישראל דרין בה אידן האבן דארט געוואוינט במסכת גיטין פרק הניזקין אשקא דריספק צוליב א אקס פון א וואגן חרוב ביתר שבת שחל תשעה באב וכולי שבת מיינט מען שבוע די וואך

אנדערע לערנען אז אז בין לפניו ובין לאחריו איז אסור, אז די וואך פון תשעה באב איז אפילו נאך תשעה באב אויך אסור, שני תבשילין בשר ודגים, איי וואס מיינט רשי צו זאגן בשר? בשר טאר מען דאך סייווי נישט עסן אפילו נישט אלס צוויי תבשילין. איז צוגעשטעלט אין דער זייט א בשר מליח, א זאך וואס איז שוין אין זאלץ עטליכע טעג געליגן, און דאס האט שוין פארלוירן דעם טעם פון זאלץ. ודגים או בשר וביצים שעליו, דאס איז צוויי תבשילן, או דג א איי, דג פיש, וביצה שעליו ס'איז געפרעגלט מיט א איי, כדאמר פרק ערבי פסחים, און די זאכן טאר מען נישט עסן. ערב תשעה באב ביי די סעודה המפסקת ישנה בגמרא מפרש בכפיית המטה על פניה זאל ער איבערדרייען די בעט פון רבי יהודה ולא יישן עליה ער זאל ניט שלאפן שאולין ווי געבארגטע כלים שכולן שואלות זו מזו יעדער האט געבארגט אפילו עשירות אפילו די רייכע כדי שלא לבייש מען זאל נישט פארשעמען די וואס האבן נישט טעונין טבילה מען דארף טובל'ן די מלבושים. קודם שילבשום איידער מען טוט עס אנטוהן, לפי שאין כל אחת בקיאה בחברתה, נישט יעדער א בקי ביי דער אנדערע שמא נדה היתה, איי זאל זי פרעגן איז שוין ענין פון בושה, וחולות, כמו לחול צו טאנצן במחולות, במלך שלמה במלך שהשלום שלו אמו כנסת ישראל זה מתן תורה יום הכפורים שניתנו בו לוחות האחרונות. אין דער משנה האמער געלערנט בשלושה פרקים בשנה. דריי מאל אין יאר כהנים נושאים את כפיהם וכולי, אז די כהנים טוען דיכענען בשחרית במוסף במנחה בנעילה, און וואס זענען די דריי צייטן? תענית ווען מען איז גוזר תענית, און מעמדות דעמאלט ווען די די אידן שטייען ביי דעם קרבן איז מקריב טוען זיי פאסטן, און יום כיפור. פרעגט די גמרא, דא איז דאך געווארן דערמאנט מוסף אויכעט, תעניות און מעמדות מי איכא מוסף, תעניות און מעמדות איז דען פארהאנען מוסף? ענטפערט די גמרא, חסורא מחסרא, ס'פעלט אין דער משנה פאל, והכי קתני, אזוי דארף מען לערנען, בשלושה פרקים דריי מאל אין יאר, כהנים נושאים את כפיהם, טוען די כהנים דיכענען כל זמן שמתפללים, ביי יעדע תפילה טוען זיי דיכענען, א גאנץ יאר טוט מען נישט דיכענען ביי יעדע תפילה, ביי מנחה טוט מען נישט דיכענען, פארוואס? ווייל מנחה איז דאך שכיח שכרות, קען דאך זיין אז דער כהן האט געטרינקען א רביעית יין, טאר ער נישט דיכענען, נאר דריי מאל אין יאר איז פארהאנען וואס דעמאלט פאסט מען, טוט מען דיכענען ביי אלע תפילות, מנחה אויכעט. ויש מהן, און איין מאל פון דיע דריי מאל איז ארבע פעמים ביום, איין מאל טוט מען דוכענען פיר מאל אין טאג ווען? יום כיפור, וועלכע פיר מאל? שחרית און מוסף, מנחה און נעילת שערים, ואלו הן שלשה פרקים, דאס זענען די דריי צייטן וואס מען טוט דוכענען אלע תפילות אין טאג. תעניות ומעמדות ויום הכיפורים. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, האט רב נחמן געזאגט פון רבה בר אבוה, זו דברי חכמים, דברי רב מאיר, דאס וואס שטייט אין דער משנה, אז תענית טוט מען דוכענען ביי מנחה, אזוי לערנט רב מאיר. רב מאיר זאגט, א גאנץ יאר טוט מען טאקע נישט דוכענען ביי מנחה, כ'האב מורא פאר שכרות, אבער תענית האב איך דאך נישט קיין מורא, טוט מען דוכענען. אבל חכמים אומרים, אבער די חכמים זאגן, אז אפילו תענית וואס איז נישט שכיח קיין שכרות, איז שחרית און מוסף יש בהן נשיאת כפיים, ביי שחרית און מוסף טוט מען דיכענען, מנחה און נעילה אין בהם נשיאת כפיים, די גמרא וועט ווייטער זאגן דעם טעם פון די רבנן. מאן חכמים, ווער איז די חכמים וואס זיי קריגן אויף רבי מאיר'ן, און די חכמים לערנען אז ביי תענית ביי מנחה טוען די כהנים נישט דיכענען, רבי יהודה היא, דאס איז רבי יהודה. דתניא ווי מיר האבן געלערנט שחרית און מוסף, ווען מען דאוונט שחרית, ווען מען דאוונט מוסף, מנחה און נעילה, כולן די אלע יש בהן נשיאת כפיים, קען מען דוכענען, ביי יום כיפור קען מען דעמאלט דוכענען אלע תפילות, צי ביי א תענית קען מען דוכענען אלע תפילות, דברי ר' מאיר אזוי לערנט ר' מאיר, ר' יהודה אומר, ר' יהודה זאגט, שחרית און מוסף יש בהן נשיאת כפיים.

במאי קמיפלגי, מיר האבן דאך דא דריי מאן דאמרים, ר' מאיר זאגט א תענית טוט מען דוכענען ביי מנחה און ביי נעילה, ר' יהודה זאגט א תענית טוט מען נישט דוכענען נישט ביי מנחה און נישט ביי נעילה, און ר' יוסי זאגט ביי מנחה טוט מען נישט דוכענען און ביי נעילה יא, אין וועלכע סברא קריגן זיי זיך? ר' מאיר סבר, ר' מאיר זאגט אזוי, כל יומא, יעדן טאג, א גאנץ יאר, טעמא מאי פארוואס? לא פרשי כהני ידייהו במנחה. פארוואס טוהן די כהנים נישט דוכענען א גאנץ יאר ביי מנחה? איז דאך דער טעם איז דאך משום שכרות. אפשר האבן זיי געטרינקען וויין ווייל די מיט מנחה דאווענט זיך נאך די סעודה, קען זיין אז מען האט געטרינקען וויין, אז מען האט געטרינקען וויין טאר מען נישט דוכענען. אבער האידנא אז עס האנדלט זיך ביי א תענית ליכא שכרות, עסט מען דאך נישט, טרינקט מען דאך נישט, איז נישטא די חשש פון שכרות. ר' יהודה סבר, ר' יהודה לערנט אז איך האב מורא אויב מען וועט דוכענען ביי מנחה ביי תענית צו ביי נעילה, וועט מען קומען א גאנץ יאר אויכעט דוכענען די תפילות וואס מען דאווענט נאכן האלבן טאג, און דעמאלט איז דאך שייך שכרות. רבי יהודה זאגט, שחרית ומוסף דכל יומא לא שכיח שכרות, שחרית און מוסף טוט מען שטענדיג דוכענען, ווייל ביי שחרית און מוסף איז נישט שייך קיין שכרות, לא גזרו בהו רבנן האבן די רבנן נישט גוזר געווען מען מעג דוכענען, אבער ביי מנחה ונעילה דכל יומא שכיח שכרות, יעדן טאג איז שכיח שכרות, גזרו בהו רבנן, די רבנן זאגן אז אויב איך וועל דוכענען ביי מנחה, תענית, וועט מען קומען דוכענען מנחה א גאנץ יאר און א גאנץ יאר איז דאך שכיח שכרות, און די זעלבע זאך ביי נעילה, נעילה איז דאך נישט שייך צו זאגן מען וועט דוכענען א גאנץ יאר ביי נעילה, נאר מען, ווייל די תפילה פון נעילה איז דאך אין דער צייט פון מנחה, אז מען וועט זאגן מען זעט ביי א שפעטערדיגע תפילה טוט מען דוכענען, תענית וועט מען קומען דוכענען אויכעט א גאנץ יאר. רבי יוסי סבר, רבי יוסי זאגט אזוי, מנחה דאיתא בכל יומא, תפילת מנחה איז דאך שייך יעדן טאג, גזרו בה רבנן זאגן מיר א תענית טוט מען נישט דוכענען ביי מנחה, ווייל אויב איך וועל דוכענען תענית ביי מנחה וועט מען א גאנץ יאר קומען דוכענען ביי מנחה, אבער נעילה דליתא בכל יומא, נעילה איז דאך נישט פארהאנען יעדן טאג. לא גזרו בה רבנן, פאסט זיך נישט צו זאגן אז מען זאל גוזר זיין נעילה, ווייל נעילה איז דאך נאר דא ביי א תענית, דעריבער זאגן מיר אז ביי א תענית טוט מען יא דוכענען נעילה. אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה געזאגט פון רב'ס וועגן, הלכה כרבי מאיר, די הלכה איז ווי רבי מאיר, אז ביי דעמאלט ווען מען פאסט, עס איז נישט שכיח קיין שכרות, איז א חוץ שחרית און מוסף טוט מען אויך דוכענען ביי מנחה און ביי נעילה. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, נהגו העם כרבי מאיר, די מענטשן פירן זיך ווי רבי מאיר, די הלכה איז נישט ווי רבי מאיר, נאר די מענטשן פירן זיך ווי רבי מאיר, די שפת אמת פרעגט, אונזער משנה איז דאך ווי רבי מאיר. און רבי יוחנן זאגט דאך הלכה כסתם משנה, פארוואזשע זאגט דא א רבי יוחנן נהגו העם כרבי מאיר, נהגו העם כרבי מאיר איז דאך די טייטש וואס די גמרא וועט באלד זאגן אז די הלכה איז נישט ווי רבי מאיר נאר די מענטשן פירן זיך אזוי, זאגט ער אז רבי יוחנן האט געוואוסט אז אונזער משנה זאגט א יחיד, הלכה כסתם משנה איז דארט ווי איך ווייס ניט אז אז נאר א יחיד זאגט עס. ורבא אמר, און רבא זאגט, מנהג כרב מאיר, דער מנהג איז ווי רב מאיר, האבן מיר דא דריי אויסדרוקן, הלכה, די הלכה איז אזוי, און מנהג, מען דארף זיך אזוי פירן, און נהגו איז די טייטש, נישט, מענטשן טוען אזוי. וואס איז די חילוק? מאן דאמר הלכה כרב מאיר, דער וואס ער זאגט אז די הלכה איז ווי רב מאיר, מען פסק'נט ווי רב מאיר אז מען דוכנ'ט שחרית מוסף, מנחה נעילה, דרשינן לה בפירקא. ביי דער דרשה מען טוט זאגן די הלכות טוט מען דאס אויך דערמאנען מאן דאמר מנהג רבא וואס ער זאגט מנהג כרב מאיר מידרש לא דרשינן מנהג איז די טייטש אזוי ס'איז נישט קיין זיכערע זאך אז ס'איז ווי רב מאיר נאר וואס דען אה מען פירט זיך אזוי אבער דרש'ענען ברבים טו איך עס נישט דרש'ענען אבער אורויי מורינן אז איינער קומט צו גיין ער וועט מיר פרעגן ווי אזוי זאל איך זיך פירן זאג איך אים ער זאל זיך פירן ווי רבי מאיר און מאן דאמר נהגו, דער וועלכער לערנט נהגו, נהגו איז די טייטש די מענטשן פירן זיך אליין, איז אורויי לא מורינן, ווען איינער קומט פרעגן צו ער זאל דוכענען די תענית ביי מנחה, וועל איך אים דאס נישט פסק'נען, ווייל איך האב נישט קיין סברה אויב מחאת דווקא אזוי ווי רבי מאיר. ואי עביד אויב איינער דוכנ'ט עביד דוכנ'ט ער ולא מהדרינן ליה און איך טוה אים נישט ווי מען זאגט ווערן ווייל אויב איך לערן מנהג איז די טייטש אזוי אז די סברה איז ווי רב מאיר נאר ס'איז מיר נישט קיין הונדערט פראצענט אז די הלכה איז ווי רב מאיר דעריבער טוה איך עס נישט דרש'ענען אין די דרשה. אבער די וואס פירן זיך אזוי, ס'איז א מנהג, ס'איז א גלייכע זאך, ווייל מער איז נוטה די סברה ווי ר' מאיר, דער וועלכער לערנט נהגו זאגט פארקערט, די סברה איז נישט ווי ר' מאיר, אבער קיין זיכערע זאך הונדערט פראצענט אז ס'איז נישט ווי ר' מאיר האב איך אויך נישט, ממילא די וואס פירן זיך ווי ר' מאיר קען איך נישט צוריקהאלטן. ורב נחמן אמר, און רב נחמן זאגט, הלכה כרב יוסי, די הלכה איז ווי רב יוסי, וואס האט רב יוסי געזאגט? אז ביי א תענית טוט מען דוכענען שחרית, מוסף, נעילה, ביי מנחה נישט, און די גמרא פירט אויס, והלכה כרב יוסי, און די הלכה איז טאקע ווי רב יוסי, אז דאס איז סתם גמרא זאגט עס, אז תענית ביי מנחה טוט מען נישט דוכענען. פרעגט די גמרא, והאידנא יעצט ביי אונז, מאי טעמא פרשי כהני ידייהו במנחתא דתעניתא, אויב ווידער מיר האבן געפסקנט אזוי ווי, אה, מיר האבן דאך געפסקנט ווי רבי יוסי, און רבי יוסי זאגט אז מנחה נישט, פארוואס טוען מיר יעצט דוכענען תענית ביי מנחה? ענטפערט די גמרא, כיוון דבסמוך לשקיעת החמה קא פרסי, ווייל מען טוט דאך דוכענען נאנט צו שקיעת החמה, דריבער כתפילת נעילה דמיא, איז אזוי ווי ביי תפילת נעילה, ביי די תפילה פון נעילה האלט דאך רבי יוסי מען טוט דוכענען, איז די זעלבע זאך ביי מנחה טוט מען אויכעט דוכענען. רש"י, גלייך נאך דער משנה, כל זמן שמתפללין, יעדן מאל ווען מען דאווענט טוט מען דוכענען, דהיינו שחרית און מנחה און נעילה, ויש מהן ארבע פעמים ביום, ס'אנדערע מאל דוכענט מען פיר מאל א טאג, יום הכיפורים שיש בו מוסף, יום כיפור וואס איז דא מוסף דוכענט מען פיר מאל א טאג, כל יומא, מאי טעמא לא פרסי כהני ידייהו במנחה, רבי מאיר זאגט, פארוואס טוהן אלע טאג די כהנים נישט דוכענען ביי מנחה? דכל יומא שכיחא ביה שכרות, יעדן טאג קען זיין אז מ'איז שיכור. מ'מיינט נישט מ'איז שיכור שכרותו של לוט, נאר מ'האט נאר געטרינקען א רביעית יין הייסט מען שוין שיכור. נאכמער, פון עסן קען מען אויך ווערן שיכור. די גמרא זאגט, אכל דבילה קעילית, ער האט געגעסן געפרעסטע פייגן פון די שטאט קעילה, האט ער אויך דעם דין פון שיכור ווען די בעשרים בו, צוואנציג טאג אין חודש אב, איז בני פחת מואב בן יהודה פון שבט יהודה, די אכטע איז בעשרים באלול בני עדין בן יהודה.